ברוך השם מסכת נזיר דף מ עמוד א' די ערשטע שורה אויבן.
רבי אומר, רבי זאגט, אינו צריך, איך דארף נישט האבן דעם תגלחת, זאגן דען אם אינו ענין אז די תגלחת גייט ארויף אויף תגלחת פון מצוה, נאר אפילו איך וועל זאגן אז דער תער גייט מען לגופי, דאך וועל איך אויך קענען אפלערנען אז די תגלחת אחרונה איז בתער. פארוואס? קומט אויס אזוי, פון דעם לשון אינו צריך ווייזט אויס אז רבי קריגט נישט אויפן תנא קמא מיטן דין, אזוי ווי דער תנא קמא זאגט אז מ'איז עובר בכל המשחיתין מיט אלע זאכן נישט בלויז ביי תער האלט ער אויך, נאר ער זאגט דו ווילסט דאס אנקומען ווייל דעם תער וואס עס שטייט פארטוסטו אויף תגלחת מצוה, ער אפילו איך וועל דאס נישט פארטון אויף תגלחת מצוה וועל איך אויך זאגן ווי מען זאגט וועל איך וויסן תגלחת פון מצוה איז דווקא בתער און איך וועל אויך וויסן דא אבער כל המעביר ווייל הרי הוא אומר שטייט אין פסוק תער לא יעבור על ראשו עד מלאות ער טאר נישט נעמען דעם תער עד מלאות ביז עס ענדיגט זיך, אבער דעמאלט זאל ער נעמען די תער, התורה אמרה, די תורה זאגט, אחר מלאות לא תהא תגלחת אלא בתער, נאכן מלאות זאל זיין די תגלחת נאר בתער, קומט אויס אין דין איז נישט פארהאנען ביז אהער קיין מחלוקת, ביידע לערנען איז עובר מיט אלע זאכן, נאר זיי קריגן זיך צו דער תער, לויטן תנא קמא זאג איך אם אינו ענין גייט עס אויף תגלחת מצוה, און לויט רבי'ן גייט עס אויף זיך אליין. פרעגט די גמרא אויף רבי'ן, והכתיב שטייט דאך תער לא יעבור על ראשו, ווייזט דאך אויס פון דעם לשון לא יעבור אז אלע מעבירים. נישט בלויז תער, פון דעם לא יעבור ווייזט דאך אויס אלעס, ווי אזוי זאגט רבי אז ס'קומט לגופי, איז דאך לגופי דאס לשון פון תער ווייזט דאך אויס אז מען נאר חייב מיט תער, ווייל ער קומט דאך נישט, רבי אין פאקט קריגט ער נישט אויף ר' יונתן, רבי האלט דאך אויך אז שאר מעבירים איז אסור, ווייל די לשון וואס רבי זאגט אינו צריך ווייזט אויס אין דין קריגט ער נישט, און קומט דאך אויס אז רבי טייטשט דעם לא יעבור מיינט מען אלע מעבירין, אלע זאכן וואס זיי נעמען אראפ די האר איז דאך אלץ חייב, וואס זאגט מען דא שטייט דאך אבער דאך תער. ענטפערט די גמרא, לעבור עליו בשני לאווין, רבי זאגט אז דעריבער שטייט מיר דער תער לגופו עובר צו זיין צוויי לאוין, ע ווי תוספות איז מסביר, ס'איז גלייך ווי ס'וואלט געשטאנען תער לא יעבור און נאך א ולא יעבור, אז ס'איז דא איין לאו תער לא יעבור און א ולא יעבור איז דא אויף אלע זאכן, יעצט איז לויט רבין ווייס איך ביידע דרשות, ווען ס'זאל ניט שטיין די דער רבי זאגט אזוי איך קען נישט זאגן ס'קומט מיר נאר דערציילן לגבי דעם דין תגלחת מצוה ווי דער תנא קמא זאגט אויף דעם זאגט מען דער תער נאר אויף דעם נישט אויף צוויי לאוין זאל מען שרייבן דעם תער בפירוש ביי די תגלחת של מצוה און ווען איך זעה ער האט מיר עס דא אויפגעשריבן איז א סימן דער תער קומט לגופו, און איך קען נישט זאגן אז קומט מיר נאר לגופו צו דערציילן אז לוקה שתים, אויב אזוי פארוואס שטייט דער תער לעבן עד מלאות, תער לא יעבור על ראשו עד מלאות, פארשטייט זיך אז דעמאלט ווען ער איז א נזיר איז תער לא יעבור על ראשו, פארוואס שטייט מיר עד מלאות, נאר ער וויל מיר זאגן אז די עד צבא עד לא עד מלאות דעמאלט לא יעבור, אבער שפעטער מוז זיין א תער. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, רב חסדא האט געזאגט ס'איז דא דריי דינים ביי א נזיר, ללקות, מ'זאל אים געבן מלקות וואס ער האט עובר געווען דעם לא יעבור האט ער אויסגעריסן די האר, איז באחת, ער האט נאר אויסגעריסן איין האר, אויב מען האט אים געווארנט ער זאל זיך ניט אפשערן און ער האט זיך אפגעשארן איין האר, איז ער שוין חייב. לעכב, ביי די תגלחת של מצוה, ווען ער האט גענדיגט די ימי נזירות, איז דאך א מצוה ער זאל זיך אפשערן, איז בשתיים, אויב ר'האט אפגעשארן דעם גאנצן קאפ און ר'האט איבערגעלאזט נאר צוויי האר, האט ער נישט מקיים געווען די מצוה פון תגלחת. לסתור, אז ווייל מיר האבן דאך געלערנט אין די משנה אז אויב גילחו הליסטים, די ליסטים האבן אים אפגעשוירן, איז ער סותר, זאגן מיר, א ווען איז ער אינו סותר אלא ברוב ראשו, דווקא ווען מ'האט אים אפגעשוירן רוב ראשו. תוספות זאגט אז ס'איז נישט דא אויף די אלע זאכן קיין טעם, אט זאגסטו איין האר, און אט זאגסטו צוויי האר, און אט זאגסטו רוב ראשו, נאר דארף זאגן אז הלכה למשה מסיני אזוי. און נאך א דין זאגט ער ובתער, ער גייט ארויף אויף די רישא, דאס וואס שטייט אינו לוקה איז ער לוקה דווקא בתער, אבער איך קען נישט זאגן ס'זאל ארויפגיין אויף דעם דין, פון סותר זיין, ווייל ביי סותר זיין האט מען דאך געלערנט אז אויב ס'איז נישט געבליבן כדי לכוף ראשו לעיקרו איז עס דאך שוין סותר, קען איך דאך נישט טייטשן אז די בתער זאל ארויפגיין אויף דעם אויך. פרעגט די גמרא, בתער אין במידי אחרינא לא, איך געב מלקות גיט מען נאר בתער מיט אנדערע זאכן נישט, והקתני און מיר האבן דאך געלערנט מנין לרבות את כל המעבירין, איך בין מרבה אלע זאכן וואס איז וואס וויל טוהן אויסרייסן מעיקרו די האר איז ער חייב, אלא אימא זאג נישט מען מיינט דווקא בתער נאר עס דארף זיין כעין תער, עובר א לאו איז ער דווקא כעין תער אז ס'האט ארויסגעריסן די האר מעיקרו, תניא נמי הכי, האט מען אויך אזוי געלערנט צוויי זאכן, אז מלקות גיט מען אים מ'האט אויסגעריסן איין האר, און סותר איז ער ברוב ראשו, האט מען געלערנט נזיר שתלש מירט תלש האט אויסגעריסן מירט האט דער רא"ש פריער געטייטשט מיט סם, סיפסף מיינט מען אויך א אופן פון אויסרייסן כל שהוא, אפילו נאר איין האר, נישט מער ווי איין האר, איז חייב, איז ער שוין חייב, און אזוי איז גורס הגהות מהר"ב רנשבורג, ואינו סותר, ער איז נישט סותר, אלא ברוב ראשו, ובתער, ובתער דארף איך דא אויך טייטשן גייט ארויף לגבי די רישא, ווייל אויף סותר זיין האט מען דאך געלערנט אפילו עס איז נישט בתער, נאר אויב עס איז נישט לכוף ראשו לעיקרו איז ער שוין עובר. ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון כשם אזוי ווי ששתי שערות מעכבות בו דעמאלט אויף ווען ער טוט זיך אפשערן די ווען עס ענדיגט זיך די נזירות איז דאך א מצוה זאל זיך אפשערן איז אויב ר'האט איבערגעלאזט צוויי האר זאגן מיר דאך ס'מעכב ר'האט נישט מקיים געווען די מצוה פון תגלחת כך שתי שערות סותרות בו איז די זעלבע זאך אז מען האט אים נאר אפגעשוירן ווי מען זאגט צוויי האר, ווי אינמיטן די צייט פון נזירות איז עס שוין סותר, נישט ווי כ'האב פריער געלערנט אז עס דווקא אינו סותר אלא ברוב ראשו. תנן התם האבן מיר דארטן געלערנט שלושה מגלחין, דריי איז דא א מצוה זאלן זיך אפשערן ותגלחתן מצוה, די אפשערן איז א מצוה. נזיר, א נזיר ווען עס ענדיגט זיך די ימי נזירות איז א מצוה מען זאל זיך אפשערן, און מצורע, א מצורע ווען ער ווערט ריין דארף ער זיך אפשערן, און לוויים, און מען טרעפט ביי די לוויים ווי ווערט אויך דערמאנט אין פרשת בהעלותך מען האט עס אפגעשוירן, וכולן די אלע שגילחו שלא בתער, אויב זיי האבן זיך אפגעשוירן שלא בתער נישט מיט א בריטווע מיט א רעזער, או אדער. ששיירו שתי שערות, זיי האבן איבערגעלאזט צוויי האר, לא עשו ולא כלום. איז פעלט עס אין די תגלחת, איז עס הייסט עס נישט קיין תגלחת. אמר מר, דער אויף דעם אמר מר שטעלט מען זיך, אומעדום שטייט אין גמרא אמר מר, ווען מ'האט דערמאנט פריער א מימרא פון אן אמורא, אבער דא האט מען דאך פריער דערמאנט א משנה, און דאך שטייט אמר מר. שלושה האבן מיר פריער געלערנט שלושה מגלחין, דריי שערן זיך אפ ותגלחתן מצוה, פרעגט די גמרא פשיטא, זיכער איז תגלחתן מצוה, אז דא שטייט דאך אין די תורה זאלן זיך אפשערן, זאגט די גמרא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען אז דער ענין פון דעם איז, נישט דער ענין אז זאל זיך אפשערן, נאר דער ענין איז משום עבורי שער הוא אז ס'זאל נישט זיין קיין האר, ממילא אויב דער ענין איז ס'זאל נישט זיין קיין האר, איז מיר נישט קיין חילוק מיט וועלכן וועג ס'איז נישט דא קיין האר, ואפילו סך נשא, ער האט געשמירט מיט א סם ס'איז אראפגעגאנגען דער האר איז ער אויך מקיים די מצוה, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן דלא, ניין, אז מיט סם איז נישט גוט, עס איז דא א ענין אז עס זאל זיין א ענין פון אפשערן.

בשלמא גבי נזיר כתיב שטייט, תער לא יעבור על ראשו, האמער דאך פריער געלערנט, איז דער תנא קמא פון רבי'ן זאגט, אם אינו ענין לגופו, אויף דעם איסור דארף איך נישט האבן דעם תער, ווייל עס איז דאך לרבות אלע אויך, פארדעם גיב איך עס אויף מצוה, צי ווי רבי טוט דרש'ענען, תער לא יעבור על ראשו עד מלאת, אבער נאכדעם מלאת זאל זיין א תער. דעריבער ווייס איך. וגבי לוויים כתיב, ביי לוויים שטייט אויך בפירוש והעבירו תער על כל בשרם. אלא מצורע, אבער ביי מצורע בתער מנלן, פון וואנען ווייס איך אז מצורע דארף זיין בתער, אין דער תורה ווערט נאר דערמאנט ביי א מצורע וגילח את כל שערו, ווער זאגט אז ס'דארף זיין בתער? פריער האט מען דאך געלערנט אז די דריי מוז זיין בתער, פון וואנען ווייס איך? וכי תימא אז דו ווילסט זאגן תיתי מלוויים, איך זאל עס אפלערנען פון לוויים? ווי אזוי וועל איך עס אפלערנען? מה לוויים שכן טעונין תגלחת, אזוי ווי לוויים דארף מען זאל זיי אפשערן, ואין תגלחתן אלא בתער, און מען שערט זיי נישט אפ נאר בתער. אף אני אביא את המצורע, דער זעלבער דין איז א מצורע שהוא טעון תגלחת, א מצורע דארף האבן תגלחת, ואין תגלחתו אלא בתער, אזוי וועל איך זאגן איך טוה צוגלייכן מצורע צו די לוויים, איכא למיפרך קען אפפרעגן מה ללוויים ווייסטו פארוואס ס'איז דא די חומרא ביי די לוויים אז מען מוז זיי אפשערן נאר מיט א תער, שכן טעונין תנופה בגופם ביי די לוויים האט מען געדארפן דעם גוף פון די לוויים אויפהייבן, תאמר במצורע דלא, ביי מצורע איז אויך דא דער ענין פון תנופה וואס דעם דעם אשם טוט מען אויפהייבן, אבער נישט דעם גוף מצורע, אלא וועסטו וועלן זאגן תיתי מנזיר, די ווילסט אפלערנען פון נזיר אזוי ווי א נזיר דארף זיך אפשערן, דער אפשערן איז בתער, די זעלבע זאך איז א מצורע, נזיר איז הארבער, מה לנזיר שכן קרבנו טעון לחם, א נזיר ווען ער צו די שלמים צו די איל נזיר דארף ער ברענגען צוויי מיני לחם, און ווייל דארט טרעפט מען די חומרא פון לחם, טרעפט מען דארט אויך די זעלבע חומרא אז עס דארף דווקא זיין אפשערן בתער, אבער ביי מצורע נישט. מה לנזיר שכן קרבנו טעון לחם, תאמר במצורע דלא. אלא זאגט די גמרא, מחדא לא אתיא, פון איינס איך זאל אפלערנען מצורע פון לוויים אדער אפלערנען מצורע פון נזיר אליין קען איך נישט, תיתי מתרוייהו איך וויל אפלערנען פון ביידע מהי תיתי ווען וויאזוי וועל איך אפלערנען תיתי מלוויים וויל איך אפלערנען פון די לוויים אזוי ווי די לוויים איז די תגלחת בתער די זעלבע זאך איז די מצורע דארף זיך אפשערן מיט א תער וועל איך זאגן מה ללוויים, ווייסטו פארוואס די סיבה פון די לוויים תגלחתן מוז זיין בתער, שכן טעונין תנופה בגופן, איז דיע חומרא וואס איז דא ביי זיי, דאס דארפן האבן תנופה אויפהייבן זייער גוף, דאס ברענגט אז ס'זאל זיין די תגלחת בתער, וועל איך דיר זאגן נזיר יוכיח,

אז ס'זאל זיין די תגלחת נאר בתער, לוויים יוכיחו, די לוויים האבן געברענגט אויך א קרבן, און ס'האט נישט געדארפן האבן קיין לחם, זע איך דאך אז דאס ברענגט נישט אז ס'זאל זיין די תגלחת נאר בתער, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, כ'קען נישט זאגן דער טעם ביי די לוויים איז ווייל שכן טעונין תנופה בגופן, ווייל דאס איז דאך נישט דא ביי ביי דער נזיר, ולא ראי זה כראי זה, כ'קען נישט זאגן דער טעם איז ווייל תנופה בגופן דאס איז נישט דא ביי דער נזיר, הצד השוה שבהן. שהן טעונין תגלחת, ביידע דארפן האבן תגלחת, ותגלחתן, דער אפשערן איז בתער, אף אני אביא את המצורע, די זעלבע זאך וועל איך מרבה זיין דעם מצורע, שהוא טעון תגלחת, א מצורע וואס ער דארף זיך אפשערן וועל איך אויך מרבה זיין, ותגלחתו זאל זיין נאר בתער. אמר ליה רבא מברניש לרב אשי, האט רבא פון ברניש געפרעגט רב אשי'ן, ווי אזוי קען איך זאגן אז מצורע זאל איך אפלערנען פון נזיר און לוויים, מה להצד השווה שבהן, ווייסטו פארוואס ביי לוויים. און בעבור זה איז זייער תגלחת נאר בתער, שכן אין קרבנן בדלות, זייער קרבן איז א קרבן קבוע, ס'איז נישט דא דער דין אז דעמאלט ווען ער איז א עני זאל ער ברענגען א אנדער קרבן, תאמר במצורע, אבער א מצורע וואס דארטן איז דאך דא די קולא שקרבנו בדלות, ווען דער מצורע איז א עני ברענגט ער דאך אנשטאט דעם וואס ער דארף אזויער ברענגען צוויי כבשים מיט א כבשה ברענגט ער דאך עופות, און ווייל עס איז דא די קולא איז אויכעט דא די קולא אז ס'מוז נישט זיין דווקא בתער. תוספות עמוד א' די לעצטע צוויי תוספות'ן בשלמא גבי נזיר כתיב תער לא יעבור על ראשו, און לכאורה ווי איז די ראיה פון דעם תער לא יעבור על ראשו אז די מצוה פון תגלחת איז מיט א תער, תער לא יעבור על ראשו רעדט זיך דאך ווען ער איז א נזיר ער קען זיך ניט אפשערן, נאר ביים תנא קמא האט מען פריער געזאגט ואם אינו ענין למלקות, כ'קען נישט זאגן דער תער זאל אראפגיין, אז מיט א תער גיט מען אים מלקות, ווייל דער דין איז דאך ס'גיט מען גיט אים מלקות אפילו שלא בתער, ווי די גמרא האט געזאגט מאחר שסופינו לרבות כל דבר, אז יעדע זאך וואס איז משחית וואס נעמט אראפ אינגאנצן די האר איז מען חייב, איז אויף דעם אויף א מלקות דארף איך נישט האבן דעם פסוק, נער יונגען וואָס טאַגלאַכט אויך, איך דאַרף מיך פאַרטאָן דעם שאַר, אַז די טאַגלאַכערס מוז זיין ביי אַן אָזער מיט אַ שאַר. איל רעבע, רעבע זאָגט פריער אויף וואַנען ווייס איך, אַ טאַגלאַכערס נאָזיר איז דווקא ביי שאַר, מדסמכו לעד מלאת, ווייל עס שטייט דער עד מלאת אצל תער לא יעבור על ראשו, אין פסוק שטייט תער לא יעבור על ראשו עד מלאת, עד מלאת זאל נישט זיין קיין תער, אבער ווען עס האט זיך געענדיגט די נזירות דעמאלט זאל זיין א תער. איז תנופה בגופם, איך קען נישט אפלערנען מצורע פון די לוויים, ווייל דארטן ביי די לוויים איז דא א מצוה תנופה בגופם, דכתיב שטייט אין פסוק והניף אהרן את הלוויים תנופה לפני ה', איז ווייל איז דארטן מען טרעפט אזא ענין מען דארף זיי אויפהייבן בגופם, איז טאקע דארטן דא אויך דער דין ביי די לוויים אז עס מוז זיין תגלחת בתער תאמר במצורע שאינו טעון תנופה בגופו א מצורע דארף מען נישט אויפהייבן זיין גוף אלא בקרבנו דער אשם פון מצורע דארף מען אויפהייבן אבער נישט דעם גוף פון מצורע הילכך לא יטעון תער דעריבער זאל ער נישט דארפן האבן חומרא דתער די זאג מיט א שערל דהיינו עס זאל אויך העלפן. נאכהער זאגט די גמרא, אפילו פון ביידע קען איך נישט אפלערנען, איך קען נישט אפלערנען מצורע פון לוויים מיט נזיר, ווייל מה להצד השווה שבהם, שכן אין קרבנו בדלות אלא קרבן קבוע, סיי ביי א נזיר און סיי ביי די לוויים איז געווען א קרבן קבוע, בין עניים בין עשירים, סיי ארעמעלייט סיי רייכע ברענגען דעם זעלבן קרבן, תאמר במצורע, אבער ביי מצורע שאם עני הוא אויב ר'איז ארעמאן מביא ציפורים, טרעפט מען דאך א קולא ביי א מצורע, ואם כן אז דו טרעפסט דא די קולא, גם לא נחמיר עליו וועל איך אויך נישט מחמיר זיין אויף אים להטעינו תער. תוספות פרעגט ווייטער, ווייטער זאגט די גמרא איך האב א פסוק ביי מצורע אז דארף זיין תער, אויב אזוי שטעלט זיך א שאלה, איך האב א פסוק ביי מצורע און ביי לוויים אז דארף זיין תער, וואס דארף איך האבן א פסוק ביי נזיר אז דארף זיין תער, זאל איך אפלערנען א מה הצד פון זיי ביידע? זאגט תוספות איך קען נישט אפלערנען, איך קען האבן צוויי פירכות, איין פירכא קען איך האבן, ווייסטו פארוואס דארט מוז זיין א תער? ווייל דארטן ביי לוויים ביי מצורע איז נישטא דער ענין פון שאלה. אדער איך קען אנדערש אפפרעגן, ווייסטו פארוואס דארטן דארף זיין דער ענין פון תער? ווייל ס'איז דא א צווייטע חומרא שכל גופו טעון תגלחת, אבער ביי נזיר וואס איז נישט כל גופו טעון תגלחת איז נישטא די חומרא אז עס מוז זיין תער.

מעיקרא אמר ללמדו ממצורע אי אפשר, פריער, דף לט, עמוד ב', סוף עמוד, זאגט די גמרא, אפלערנען א תגלחת פון א נזיר, אז דער נזיר דארף זיך אפשערן ווען עס ענדיגט זיך די נזירות פון מצורע, קען איך נישט. שאין דנין קל מחמור להחמיר עליו, ווייל איך קען נישט אפלערנען א לייכטע זאך פון א הארבע זאך אז איך זאל מחמיר זיין ביי די לייכטע זאך, ווייל ביי מצורע איז הארב, ווייל ביי מצורע שטייט דאך אז מען דארף ניט אפשערן נאר בלויז די האר פון קאפ, נאר מען דארף אפשערן כל גופו, דעריבער זאגן מיר, ווייל עס איז הארט מען שערט אפ כל גופו, איז דער דין אז עס דארף נאר זיין בתער, אבער א נזיר וואס איז לייכט, מען דארף נישט אפשערן נאר דעם קאפ, דעריבער אז עס איז לייכט אז דארף מען נישט האבן קיין תער, ווייזט אויס פון דער גמרא. אז ביי מצורע איז געווען א דבר פשוט אז א מצורע דארף מען אפשערן בתער, והדר אמר, און נאכדעם דארף מען מ ד, זאגט די גמרא, נילף מדינא, אז מצורע ווייס איך נישט אז עס איז בתער, נאר כ'זאל עס אראפלערנען מדינא, עס אראפלערנען פון די לוויים און פון נזיר, אזוי ווי ביי לוויים און ביי נזיר, זאגן מיר בתער זאל מצורע אויך זיין בתער, זעה איך דאך אז מצורע ווייס איך נישט און איך דארף צוקומען איך זאל עס אפלערנען פון נזיר און נאך מערער ומדינא נמי לא יליף און דער אויספיר פון גמרא איז אז איך קען נישט אפלערנען גאר מצורע פון לוויים. און נזיר וועל איך זאגן מה להצד השווה שבהן, ווייסטו פארוואס דארטן איז דער דין עס מוז זיין בתער, שכן אין קרבנו בדלות, ווייל דארטן איז פארהאנען ביי די לוויים און ביי א נזיר א קרבן קבוע, סיי עניים סיי עשירים ברענגען די זעלבע קרבן, תאמר במצורע שקרבנו בדלות, אבער מצורע וואס אויב ער איז א ארעמאן ברענגט ער. ציפורים, קען איך נישט מאכן בשום אופן מ'זאל דארפן האבן תער, איז דאך א סתירה. אט האב איך פריער געזאגט ווען איך סאמבל סך איך פרעג פון וואנען איך ווייס ביי נזיר זאג איך ללמדו ממצורע אי אפשר, נעמט די גמרא אן אז ביי מצורע ווייס איך זיכער אז עס איז בתער, און אט זאגט די גמרא איך ווייס גארנישט ביי מצורע, ביי נזיר ווייס איך און ביי מצורע ווייס איך נישט. אמר ליה, האט רבא אים גענטפערט, ההוא אליבא דרבנן, דאס וואס עס איז געשטאנען אז ביי מצורע איז א זיכערע זאך, דארט ווייס איך אז דאס איז בתער ביי מצורע, דאס איז לויט די רבנן.

ביי יעדן איד איז דא די אז מען טאר נישט אפשערן די בארד, לא יגלחו, האבן מיר געלערנט ואינו חייב ער איז נישט מחויב עד שילקטנו בתער, דארף מען נישט מחויב בהשחתת פאת זקן, סיי כהנים סיי ישראלים, דווקא ווען מען נעמט עס אראפ בתער,

מלקט ורהיטני ווערט אנגערופן זאכן וואס זיי טוהן אויך אויסרייסן די האר מעיקרא, אבער קיין גלוח הייסט עס נישט, איז ער אויכעט חייב. מאי טעמא דרבנן, פון וואנעט ווייסן די רבנן אז ביי מצורע דארף אראפנעמען די האר בתער, זיי דארפן דאס נישט אפלערנען פון נזיר? דתניא, מיר האבן געלערנט זקנו מה תלמוד לומר אין חומש ויקרא פרק י"ד פסוק ט, שטייט והיה ביום השביעי, דער זיבעטער טאג נאכדעם די מצורע איז געווארן אויסגעהיילט, יגלח את כל שערו, זאל אראפשערן אלע זיינע האר. נאכער שטייט את ראשו ואת זקנו, אפשערן די האר פון זיין קאפ און אפשערן די האר פון זיין בארד. פרעגן מיר די רבנן, זקנו מה תלמוד לומר? אויב עס ווערט שוין דערמאנט אין פסוק יגלח, את כל שערו, וואס זאגט מיר די תורה באזונדער אז זקנו זאל מען אויך אפשערן? נאר לפי שנאמר, ווייל עס שטייט ביי די כהנים ופאת זקנם לא יגלחו, די כהנים טארן ניט אפשערן די האר פון בארד. דאס הייסט, ביי ישראל איז אויך דא דער איסור, נאר דאס ווערט דערמאנט אין די פרשת אמור, וואס דארט ווערט דערמאנט קדושים תהיו, אז ביי א כהן א חוץ דעם וואס ער איז עובר דעם לאו פון פאת זקנם לא יגלחו, איז ער אויכעט עובר די עשה פון קדושים תהיו. יכול, איך וואלט געוואלט מיינען אפילו מצורע כן. איך וואלט געוואלט מיינען אז א כהן א מצורע קען ניט אפשערן די האר פון די בארד. איי די פסוק זאגט דאך מען זאל אפשערן אלע האר, מיינט מען אחוץ די בארד? אדער די פסוק גייט ארויף ווען ס'איז געווארן אויסגעפליקט פון פריער די האר פון בארד אראפ? ווייל די עשה פון תגלחת מצורע איז נישט דוחה דעם לאו פון השחתת זקן הכהנים און די עשה פון קדושים. תלמוד לומר שטייט אין פסוק זקנו, די זקנו איז מיר איבריג. צו דערציילן אז די זקנו דארף ער אויך אפנעמען, אראפנעמען, אז דאס איז דוחה דעם לאו פון לא יגלחו, און ס'איז אויך דוחה די עשה פון קדושים יהיו. כאטש אומעטום איז דאך דא א כלל אין עשה דוחה לא תעשה ועשה, אבער דא אויך איז עס דוחה, ווייל די לא תעשה פון השחתת זקן איז אינו שווה בכל, ביי פרויען גייט עס נישט אן. תוספות פרעגט, פון וואנען ווייס איך? מיינט ער צו זאגן כהן מצורע? אפשר ביי כהן מצורע וועל איך טאקע זאגן דארף ניט אפשערן די בארד, נאר די זקנו גייט מיר ארויף אויף א ישראל, ביי א ישראל איז דאך נאר דא א לאו פון לא תשחית פאת זקנך, זאגט מיר דער פסוק אז כאטש ס'איז דא א לאו, די עשה פון תגלחת מצורע איז דוחה, פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז דוחה א עשה מיט א לא תעשה? ענטפערט תוספות צוויי תירוצים, איין תירוץ ענטפערט תוספות אז דער פסוק רעדט זיך סתם סיי ביי ישראל און סיי ביי כהנים, נאך ענטפערט תוספות, און תוספות זאגט דאס איז דער עיקר תירוץ, אז לויט די רבנן אז א עשה איז דוחה א לא תעשה, דאס לערן איך אפ פון דעם ראשו דארטן ביי די תגלחת פון מצורע, דארטן אין פסוק ט' ווערט דאך פאר זקנו ווערט דאך דערמאנט אז ער זאל אפשערן ראשו, און דעם אזוי שטייט דאך דארט אין פסוק והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו. הייסט דאס אז די עשה פון מצורע איז דוחה דעם לאו פון הקפה, דאס וואס מען טוט אפשערן די פיאות פון קאפ, ווייס איך דאך שוין אז עשה דוחה לא תעשה, אז די עשה פון תגלחת איז דוחה א לאו, דעריבער דארף איך זאגן אז דער זקנו גייט ארויף אויף כהנים צו דערציילן אז די עשה פון תגלחת מצורע איז דוחה דעם לאו פון, און די עשה פון השחתת זקן הכהנים. אויב אזוי, אויב איך זאל זאגן אז מצורע קען זיך אפשערן מיט אלע זאכן, ס'מוז נישט זיין קיין תער, דארף דאך נישט דוחה זיין בכלל. עובר זיין דעם לאו פון פאת זקנם לא יגלחו, לערנען דאך די רבנן מ'איז נאר עובר בתער, און דער מצורע זאל זיך אפשערן מיט אנדערע זאכן, און ווען איך זעה איך דארף האבן א פסוק מתיר צו זיין דעם לאו פון השחתת זקן, און השחתת זקן דאך דער חיוב נאר בתער, קומט פון דעם אויס אז דער מצורע זיין תגלחת איז נאר בתער. ווייל אויב איך זאל זאגן די תגלחת פון מצורע איז לאו דווקא בתער, דארף איך דאך נישט האבן קיין פסוק אז עס זיך מתיר זיין אפשערן, ער מעג זיך דאך אפשערן די זקנו אויך, ווייל די זקנו איז מען דאך נאר עובר בתער. דאס איז דער תירוץ פון גמרא, אז דאס וואס מיר האבן פריער געהאט אין דער ברייתא, דף לט עמוד ב, אז ס'איז א זיכערע זאך ביי מצורע אז תגלחת איז נאר בתער, ווען איך זע איך דארף האבן א פסוק אז די תגלחת מצורע איז דוחה די עשה די לא תעשה פון פאת זקן, און אויב מצורע זאל זיין די תגלחת מיט יעדע זאך דארף איך דאך נישט האבן קיין פסוק, דארף עס נישט דוחה זיין, ווייל די תגלחת הזקן איז מען נאר עובר בתער, און דא האב איך א ברירה מיט אנדערע זאכן. ווי איז אבער לויט רב לעזער'ן וואס רב לעזער לערנט השחתת פאת זקן איז מען עובר לאו דווקא בתער, איז דאך שוין נישט דא קיין ראיה אז תגלחת מצורע איז בתער, ווייל אפילו ער נעמט נישט בתער דארף דאך אויך דוחה זיין דעם לאו פון די עשה פון זקן, נו די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין לויט רב לעזער

תלמוד לומר שטייט אין פסוק ולא תשחית, ביי א ישראל שטייט ולא תשחית פאת זקנך, און איך טו אפלערנען כהנים פון ישראל און ישראל פון כהנים. און אויב מען טוט אפשערן במספריים, מען שערט אפ מיט א שערל, טוט מען נישט אויסרייסן די האר מיט דעם ווארצל, איז דאס נישט קיין השחתה.

דאס איז פון קארפענטערס אזעלכע זאכן, זיי זענען אויך משחית די האר פון מיט דעם ווארצל, דאס איז דאך אויכעט השחתה, וואלט איך געוואלט מיינען יהא חייב מען זאל זיין חייב, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ווען איז מען חייב ופאת זקנם לא יגלחו, ווען ס'איז אן ענין פון אפשערן, הא כיצד ווען איז מען חייב דווקא ווען ס'איז דא ביידע זאכן, אי ס'איז גילוח אפשערן און אי ס'איז השחתה. איזה גילוח שיש בו השחתה, וועלכע גילוח איז דא אין דעם השחתה, הוי אומר זאג זה תער. דעריבער זאגן די רבנן אז השחתת פאת זקן איז נאר בתער. פרעגט די גמרא, ממאי? פון וואנעט ווייס איך צו זאגן?

והא קאתי לאשמועינן, און דער זקנו גייט מיר דערציילן. כאטש ער האט דאך א ברירה זיך אפצושערן מיט א אופן וואס ער איז נישט עובר דעם לאו פון פאת זקנם לא יגלחו, דאך זאגט דער פסוק דאפילו בתער לא מיחייב עליה, אפילו ער שערט אפ מיט א תער, וואס כ'האב דיך געווארנט מיט א תער וועגן השחתת הזקן, א מצורע איז אויף דעם נישט מחויב, און איך וויל טאקע זאגן אז די תגלחת פון מצורע איז לאו דווקא בתער, מיט מלקט ורהיטני אויכעט. זאגט די גמרא אמרי, איך וועל דאס זאגן, איך מוז זאגן אז דאס וואס שטייט זקנו במצורע גייט מיר דערציילן אז ער מוז אפשערן בתער, ווייל אי סלקא דעתך, אויב איך וועל לערנען כי עביד נמי במלקט וברהיטני שפיר דמי, אויב איך וועל לערנען אז א מצורע קען זיך אפשערן מיט אנדערע זאכן אויכעט. לישתוק קרא מיניה, זאל מיר דער זקנו אינגאנצן ניט שטיין. איי, דו ווילסט מיר זאגן דער זקנו גייט מיר דערציילן ער מעג זיך אפשערן בתער, כאטש ס'איז דא א לאו פון השחתת הזקן, אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין פסוק. ואנא אמינא איך וועל סיי ווי זאגן מה דאך גבי נזיר דאיסורא קעביד, א נזיר טוט א איסור, א נזיר איז א חוטא, ווער רעדט א נזיר טמא, ער שערט זיך אפ איז ער א חוטא, אפילו א נזיר טהור איז אויך א חוטא, און דאך אפילו הכי דאך מחייב, דאך זאגן מיר. מחייב, ער איז מחויב אפצושערן די האר פון קאפ, כאטש דעמאלט ווען ער שערט אפ די האר פון קאפ איז ער דאך עובר דעם לאו פון לא תקיפו פאת ראשכם. הכא דא אבער דמצוה, הכא דמצוה, דא אבער ביי די תגלחת פון מצורע איז דאך א מצוה ס'איז דאך נישט געקומען דורך קיין עבירה לא כל שכן איז דאך אוואדע און אוואדע אז ס'איז א מצוה אז ער קען זיך אפשערן מיט א תער כאטש ער איז עובר. די לייב פון א שלאס זאל זאגן, ווייל איך זע דאך ביי א נזיר כאטש דער נאר די נזירות קומט דורך א חטא, דאך זאגן מיר די מצוה פון תגלחת איז דוחה דעם לא תקיפו פאת ראשכם, איז די זעלבע זאך די תגלחת פון מצורע איז דוחה דעם פאת זקנם לא יגלחו. תוספות פרעגט, ווי קען איך אפלערנען מצורע פון נזיר? די גמרא האט דאך פריער געזאגט עמוד א', אז איך קען נישט אפלערנען מצורע מנזיר, מה לנזיר שכן קרבנו טעון לחם, ביי נזיר איז דא א דין ווען ער ברענגט דעם קרבן דארף מען אויך ברענגען צוואנציג חלות, דעריבער איז דארט אזוי האט דער דין, ווי זאג איך דא אויך וואלט געקאנט אפלערנען פון נזיר, ענטפערט תוספות, פריער אין עמוד א' האט זיך געהאנדלט איך זאל אפלערנען א חומרא פון נזיר, אזוי ווי ביי נזיר מוז זיין א תער, מוז ביי מצורע אויכעט זיין א תער, קען איך טאקע פרעגן די פירכא, ביי נזיר בין איך מחמיר ווייל דארט איז דא א אנדערע חומרא אויכעט, אבער דא אויך וויל איך דאך נישט אפלערנען קיין חומרא, פארקערט גאר, איך וויל אפלערנען א קולא, אז אזוי ווי איך זע ביי א נזיר ס'איז דוחה, אזוי איז דא אויך דא די רשות בידו להעביר בתער, פאסט זיך נישט צו זאגן די פירכא, וויילע דארט איז דא די חומרא ביי נזיר דעריבער איז דארטן דא די קולא, איך גיי דאך דא אפלערנען א קולא.